ברשות דער רבי שליט"א, מרנן ורבנן, כל הקהל הנכבד, און תלמידי הישיבה וואס פאר זיי עכ"פ פאר אונז איז געבויעט געווארן די ישיבה. מ'איז היינט אין צוויי היסטארישע תאריכן. כ'וועל זיין בקיצור, ס'איז פרשת חוקת פרשת החודש, די ירושלמי זאגט אין מגילה פאר עטליכע פערציג יאהר צוריק פאר'ן ריזעדיגן חורבן וואס האט פאסירט, אז ברוך השם מ'עט זוכה זיין צו אזא מעמד, אויפבויען תורה'דיגע שטעט בכלל.

מטמאין את הכהן השורף את הפרה, ווען מ'דארף צוקימען כדי ס'זאל ארויסקימען קדישה דארף מען האבן טומאה, גייט ארויס קדישה, אזאנע גאלדענע אינגעלייט, אוודאי איז א סייעתא דשמיא. ס'געווען אנכי עפר ואפר, די גמרא זאגט אין סוטה עפר גייט ארויף, פייער גייט ארויף.

די מפרשים זאגן פשוט דוד המלך איהם מיט ארציה און דער צווייטער זון שלמה, דוד ובנו שלמה. ס'איז ביי איהם א שמחה ווייל ער'ט זוכה געווען, ער האט געהאט מעגליכקייטן און נאך מער אלס ער האט געהאט דעת צו געבן אויף אזא זאך. דאס איז די גרעסטע סייעתא דשמיא וואס האט איהם צוגעהאלפן פשוט שטייט ביי אברהם אבינו עצה על המילה, א מענטש געבט דאס צוגעהאלפן, צוגעשטופט. אבער כ'וויל נישט ממעט זיין, דאס איז יעצט אוועקגעשטעלט די יסוד פון בנין, די בנין הרוחני ס'באטאנט געווארן דורך רבי שלום בער זיידל וואו ער האט געמאכט די ישיבה, ער האט געמאכט אזא בית מדרש אין אייזנגאס, זאגט זיי א ריזעדיג בית מדרש, די בעל דבר זאל זיך נישט אריינכאפן, ס'ווערן בקדושה וטהרה אוועקגעשטעלט א בנין, דארטן איז אויך מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, די גאנצע צוות. אבער ווען מען האט געזען ביי אלע אינגעלייט די רמי"ם מיט וואסער איבערגעגעבנקייט, מיין זון ר' שאול אב נייטרא בנוישע ס איז געקומען פון חיפה קיין אשדוד פיר דריי יאהר יעדן טאג געזאגט א שיעור פיר טעג א וואך געקומען פון חיפה ביז אשדוד האט מיר געזאגט מסיח לפי תומו א אינגערמאן שבעה עשר בתמוז, נישט איינגעפאלן קיין שיעורים איז נישט דא, ער איז שבעה עשר בתמוז געקומען פון חיפה און אוועקגעשטעלט זיך לערנען מיט אזא התלהבות אז די האלבע ישיבה האט זיך מיטגעצויגן, ער איז איינער, מען מעג רעדן מען פארציילט, אבער כ'ווייס די גאנצע צוות טוט עס, פון ירושלים קומען מגידי שיעור טאג און נאכט, מיט וואסער מסירות נפש ס'ווערט אוועקגעשטעלט אויפצוציען אזא דור, צו אנצופילן דאס דעם רוחניות.

מען ווייסט מיר זענען איינגעהאלטן און מען מוז זיין איינגעהאלטן, זענען מיר מצווה ועומד פון רעדן, קענען מיר נישט ענטפערן, מיר לאזן קיינמאל נישט אבער נישט זיין צובראכן ביי זיך, נישט קיין גאווה אבער שמחה, שמחה אז אונזערע יוגנט גייט פאר תורה, אונז בויען מען אונז שלאג מען נישט, אונז שטעלן אוועק יסודות, אונז האבן מסירת נפש פאר אידישקייט, אונזערע בחורים גייען אנגעטון ווי אידן, קוקן אויס ווי אידן, אמונת חכמים. לערנען מיר פיל תורה, אבער די חזל זאגט די גמרא אין עירובין אויפן פסוק לא בשמים היא, נישט מי שמשים עצמו כשמים מגיס עצמו, צום האבן ביי תורה זאל מען האבן שמחה דערויף, נישט דעם, נאר וויסן אז מען האט א געוואלדיגע נסיון און ווען מען איז מקבל באהבה און מען ענטפערט נישט נאר מען לערנט ווייטער אונזער וועג.